וואס איך לערן היינט, איך האלט נאך אבער אין פרק י ג, וואס לפי דעתי דארט איז די התחלת הענין, און מען זעט אויך אז די קריאה פון די מועדים האט אזוי צוטיילט ס'איז קלאר אז דאס איז די התחלה פון די ענין, איך ווייס נישט פארוואס מען האט צוטיילט די פרקים אזוי, דאס איז יעצט לערנט מען הלכות, בעצם מען קען עס רופן הלכות צדקה, דאס הייסט ביז יעצט האט מען געלערנט נישט עבודה זרה, נישט זיין אזוי ווי די גוים, יעצט בעצם, דאס איז א חידוש פון ספר דברים אז ער פרעימט די אלע מצוות ארום די ענין בעיקר פון העלפן ארעמע לייט, ס'הייסט ס'איז דא ענינים פון מעשרות, פון שמיטה, פון יובל, אין ספר דברים איז זייער מודגש אז דאס איז אלץ צו העלפן די ארעמע אידן. איז לאמיר דורכגיין די אלע פרקים און זען וויאזוי איז עס מדגיש. די ערשטע זאך איז דא מעשר. איז קודם די ערשטע חידוש, דאס האט נאכנישט צו טון מיט די ענינים פון עניים, ס'האט צו טון מיט די אנדערע חידוש פון ספר דברים אז ס'איז נאר דא איין פלאץ, ס'איז דא איסור במות, ס'איז נאר דא איין פלאץ ווי מ'מעג מקריב זיין. יעצט קומט אויס א שטיקל פראבלעם מיט מעשרות. מעשרות וואס איז געווען כאילו אנדערש וואלט מען געגעסן לפני השם ביי אין די במה ווי יעדע פלאץ יעצט קא משמע לן אז מען מוז עסן לפני השם אלקיך המקום אשר יבחר ווערט א פראבלעם נישט יעדער איינער וואוינט גענוג נאנט וואס קען מען טוהן איז דער ספר דברים מחדש אז עס איז דא א ענין פון פדיון פדיון וואס אונז רופן פדיון מעשר שני מען צאלט צאלט עס אויס אויף זילבער מען נעמט די זילבער און מען גייט אל המקום אשר יבחר השם דארט קארט קויפט מען איינמאל א יאר ווען ס'איז קען מען מאכן א גרויסע פארטי ושמחת דאס נאך א זאך וואס אין ספר דברים איז דא נישט אין פריערדיגע פיר חומשים שמחה און לכאורה א חלק פון די שמחה איז אז מ'לייגט זיך אוועק פאר א גאנץ יאר געלט קען מען גיין איינמאל א יאר אין ירושלים מ'עסט מעשר שני בעיקר ביי די רגלים פלעגט מען עס טון אדער אנדערע צייט ווערט א גאנצע פארטי און זייער וויכטיג והלוי אשר בשעריך לא תעזבנו עס הייסט פריער ווען עס געווען די במות וואס איך קען געבן פאר די לוי דארט יעצט גייסטו קיין ירושלים דו עסט עס אליינס מעשר שני וואס וועט זיין מיט די לוי דארפסטו געדענקען אז די בית ספר ווילסט האלטן אין איין מזהיר זיין דערמאנען און נישט פארגעסן פון די ארעמע לייט מאכט א גרויסע שמחה ס'גייט אלעס גוט נישט פארגעסן צו שעירען וואס מ'האט מיט די לווים מיט די גרים און אזוי ווייטער. זעלבע זאך דא, מקצה שלש שנים דארף מען אלעס, והנחת בשעריך, און דעמאלט די לוי און די גר, אמת דאס די מצוה וואס אונז רופן ביעור מעשרות פשוט פשט קען זיין ס'מיינט פשוט וואס אונז האבן יעצט געלערנט על פי פשט אז די אופן יעדע יאר גייט מען אין ירושלים און דעמאלטס עסט מען אליינס, מ'דארף שיקן פאר די לוי אשר בשעריך אבער איך ווייס ווי ס'קומט אן א יעדע דריי מאל דריי יאר איז דא עפעס א ספעשל מצב, איך ווייס נישט פונקטליך וויאזוי עס ארבעט על פי פשט, מען גייט עס בשעריך, אין די שטאט אליינס לאזט מען ארויס, פון דעמאלטס נעמט עס די לוי, ס'איז כאילו, ס'ווערט הפקר, ס'גייט צו אים, דאס נעמט מען שוין נישט קיין ירושלים, כאילו ס'איז דא א טיים לימיט, ביז דרײַ יאר קען מען אין ירושלים, נאכדעם דארף מען עס געבן פאר די לוויים און די עניים אין די שטאט. נאכדעם איז דא די מצוה פון שמיטה, מקצה שלש שנים איז געווען מעשר, מקץ שבע שנים דא שמיטה, און דא איז א גרויסע חידוש אז שמיטה טוט מען נישט נאר שמיטת קרקעות נאר אויך שמיטת כספים, מען נעמט נישט נעמט נישט מ'איז נישט תובע מער די געלט וואס מענטשן זענען שולדיג און די תורה גייט דא אריין א גאנצע אזוי ווי אלעמאל שמיטה איז דא א גאנצע האט זייער אסאך צו טון מיט די ברכה באופן כללי אין ספר דברים ווי יעדע זאך געבט א ברכה און א קללה דא פון דעם קומט א ברכה יברכך ה' אלקיך נאכדעם עס איז פאלגן והעבטת גוים רבים וועסטו זיין אלעמאל די מלווה נישט די לווה אנדערע גוים וועלן בארגן אבער דער איד פאר אידן וועט מען נישט דארפן בארגן דאס איז אזוי ווי די הבטחה וואס די תורה גיבט פאר די ענין פון שמיטת כספים נאכדעם גייט ער אריין מער פרטים זאלסט זאלסט אלעמאל זיין א אביון זאלסט אים אלעמאל געבן לא תקפוץ את ידך זיי סיי הלוואות וואס מען רעדט דא אבער סיי אויך באופן כללי און נאכדעם גייט ער צוריק צו שמיטה מען זעט אז דאס האט צו טון דאס הייסט עס מפרש אז די עיקר שמיטה איז צו העלפן די ארמעלייט וואס האבן נישט קיין געלט צו צאלן זייערע לאונס די זעלבע זאך השמר לך, זאלסט מיינען אה, שמיטה איז יעצט ווערט א פראבלעם, ס'איז פונקט פארקערט, ס'איז שפעטער געווען א פרוזבול ווייל ס'איז טאקע געווארן א גרעסערע פראבלעם, אז וועגן דעם וועסטו נישט געבן, ער וועט דיך נישט צאלן, זאגט ער קא משמע לן, ניין, נתן תתן לא ירע לבבך, פארוואס זעסטו מיין ברכה פארקערט, אז איך בין פארדארנעט, זאלסט אליינס האבן, ס'וועט דיך נישט פעלן גארנישט פון געבן צדקה, ווייל וועסט אליינס האבן, און לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצווך לאמר פתוח תפתח את ידך, דאס איז זייער א וויכטיגע הדגשה פון דעם ספר. נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס האט צו טון מיט שמיטה, האבן שוין געלערנט אין פרשת משפטים, ער מאכט חזרה אבער ווייטער ער לייגט עס מער אריין אין די ענין פון העלפן די ארעמע לייט, דארט איז געווען אביסל אנדערש, דא איז דאס אז ס'דא א עברי א עבריה ימכר לך, יא דארט איז געשטאנען ווי כ'האב מ'לערנט מכרוהו בית דין, דא שטייט ס'געווארן ארעם, האט זיך געדארפט פארקויפן פאר זיך פאר דיך, איז וואס? דארפסטו אים ווייטער שיקן אוועק ביי די זיבעטע יאר שמיטה אדער די זיבעטע יאר, און נישט נאר דעם דארף מען געבן העניק תעניק נאך א חידוש וואס שטייט אין דברים שטייט נישט פריער, און ווייטער פארוואס ווייל די אייבערשטער האט ארויס געפירט פון מצרים זאלסט געדענקען אז ביסט אליינס געווען א עבד על כן אנכי מצווך נאכדעם איז דא די דין פון מרצע פון אויב ער וויל בלייבן ועבדו לעולם דאס איז א זייטיגע זאך. אבער נאך די עיקר וואס די פסוק איז מזהיר זאלסט נישט האבן צער בלב, לא יקשה בעיניך וואס די פסוק אין ספר דברים אסאך מצות שבלב לא יקשה בעיניך זאלסט פילן שלעכט אפילו אז דו שיקסט אים אוועק פארוואס משנה שכר שכיר ווייל ער איז דאך געווען א גוטע לעיבערער כאילו האסט אים האט ער דיך געגעבן דאפלט וואס א נארמאלע ארבעטער וואלט דיך געגעבן אין שש שנים איז וואס האסטו טענות נאכדעם לעצטע זאך גייט אונז צוריק. צו די ענין וואס וואס איז די מסגרת פון די גאנצע פרשה וואס איז דאס אז מ'דארף ברענגען די קרבנות צו בית המקדש כל הבכור אויך דארף מען ברענגען לפני השם אלקיך נאר אויב ס'האט א מום דעמאלטס קען מען עס עסן בשעריך און נישט די דם וואס האבן שוין געלערנט די אלע זאכן פריער.